אין דער משנה האבן מיר געלערנט כיצד היו משיאין משואות, וויאזוי האט מען געמאכט די פייערן, מביאין כלונסאות, מען האט געברענגט לאנגע שטעקנס, של ארז, פון טענען ביימער. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, ד' מיני ארזים הן, ס'דא פיר ערליי מינים פון ארז. איינס הייסט ארז, די צווייטע הייסט קתרום, עץ שמן, און די פערדע איז וברוש. קתרום, וועלכעס איז דאס קתרום? אמר רב, האט רב געזאגט, אדרא, דאס איז א בוים וואס ער הייסט אדר, די גמרא זאגט אין אנפאנג צווייטן פרק אין ביעה אז דאס איז זייער א חשוב'ער בוים, אדרא איז פון לשון אדיר. שטארק דבי רב שילא אמרי מבליגא, זיי זאגן א קתרום מיינט מען מבליגא ואמרי לה, און אנדערע זאגן גולמיש, ופליגא דרבה בר רב הונא, רב יהודה וואס האט געזאגט אז ס'איז דא פיר מיני ארזים, קריגט ער אויף רבה בר רב הונא, דאמר רבה בר רב הונא, רבה בר רב הונא האט געזאגט אמרי בי רב, מען האט געזאגט אין בית מדרש עשרה מיני ארזים, ס'דא צען ערליי מינים פון טענענביימער, שנאמר שטייט אין פסוק, אתן במדבר, איך וועל געבן אין מדבר ארז, שיטה, והדס, ועץ שמן. איז דא אויסגערעכנט ארז, שיטה, הדס, עץ שמן, איז פיר, אשים בערבה, איך וועל טוהן אין דער ערבה, ערבה רופט זיך אן א גלייכע פלאץ, דארט וועט וואקסן ברוש, תדהר, ותאשור, יחדיו, צוזאמען. איז אויסגערעכנט פאקטיש אין פסוק נאר זיבן, אין די מדבר פיר, אין בערבה דריי, און די גמרא וועט עס באלד פרעגן. ארז ווערט אנגערופן ארזא, שיטה וואס ווערט דערמאנט אין פסוק איז תורניתא, הדס, אסא, וואס איז הדסים? עץ שמן, אפרסמא. די ביימער וואס דארט אפרסמון אויל מאכט מען פון זיי ברוש איז ברתא, תדהר, שאגא, תאשור מיינט מען שוריבנא. פרעגט די גמרא, הני שבעה הוו, אין פסוק איז דאך נאר אויסגערעכנט זיבן, משא"כ האט רבה בר רב הונא געזאגט אז מען זאגט אז ס'איז דא צען,

אלמונים איז בלוטי, אלמוגים כסיתא, די גמרא וועט ווייטער זאגן כסיתא דאס איז א בוים וואס וואקסט אין ים און ס'איז זייער א חשוב'ע בוים, איכא דאמרי, אנדערע זאגן אז די דריי וואס מען האט מוסיף געווען איז ארונים, ערמונים, ערמונים דאס איז פון קאשטאנעס, אלמוגים דאס הייסט.

אלמוגים ווי כ'האב פריער געזאגט מיינט מען כסיתא, דער בוים וואס ער וואקסט אונטן אין ים. שטייט אין פסוק וצי אדיר לא יעברנו, דער טייך וואס עס וועט ארויסגיין לעתיד פון קדשי קדשים פון בית המקדש איז א א צי אדיר א גרויסע צי וועט נישט דורכגיין אמר רב האט רב געזאגט זו דאס מיינט מען בורני גדולה די שיף בורני וועט נישט קענען דורכפארן אין דעם טייך היכי עבדו די בורני גדולה פארוואס טוט מען מאכן וואס איז די נוצן פון דעם מייתי שית אלפי גברי, מען ברענגט זעקס טויזענט מענטשן בתריסר ירחי שתא, זיי ארבעטן צוועלף חדשים אין יאר, ואמרי לה, און אנדערע זאגן תריסר אלפי גברי, מען ברענגט צוועלף טויזענט מענטשן און זיי ארבעטן בשיתא ירחי שתא אין זעקס חדשים פון יאר, דאס מאכט אויס די זעלבע זאך צו זעקס טויזנט מענטשן צוועלף חדשים צו צוועלף טויזנט מענטשן זעקס חדשים. וטעני לה חלא, מען טוט אנפילן די שיף מיט זאמד. עד דשכנא, ביז די שיף גייט אראפ אונטן אויף דעם פלאר פון ים, און די שיף איז זייער גרויס, זי שטארט ארויס העכער פון וואסער, ווייל דא וואו עס וואקסט די כסיתא, די אלמוגים, דארט איז דער ים נישט אזוי טיף. ונחית בר אמוראי, און עס גייט אראפ אזעלכע וואס קען שווימען.

ושדו לבראי, מען ווארפט ארויס פון די שיף, דעמאלט אויך אז מען ווארפט ארויס די זאמד, טוט זיך דאך די שיף אויפהייבן העכער, וכמה דמדליא, וויפיל די שיף טוט זיך אויפהייבן, עקרא טוט עס אויסרייסן ומתיא ס'טוט קומען, און עס טוט אזוי ארויסרייסן די ווארצלען פון די אלמוגים, און ס'איז אזוי טייער די האלץ, ומחליף על חד תרין בכספא, פאר איין וואג פון דעם האלץ גיט מען צוויי מאל אזוי פיל זילבער. תלת פרוותא הויין. דריי חשובע פארטן איז געוועזן. תרתי בי ארמאי, צוויי אין רוים, וחדא דבי פרסאי, אין איין פארט ביי די פרסאי, דבי ארמאי ביי די רוימען, מסקן כסיתא האט מען אראפגעברענגט, דארט איז געוואקסן דער חשוב'ער בוים כסיתא, דבי פרסאי ביי די פרסיים, מסקן מרגנייתא. האט מען אראפגעברענגט פערל פון אונטן פון דעם ים, ומקרייא דער פארט פון די פרסיים ווערט אנגערופן פרוותא דער פארט דמשמהיג פון דער מלוכה, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט כל שיטה ושיטה יעדן טענענבוים שנטלו נכרים מירושלים, וואס די גויים האבן צוגענומען פון ירושלים, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לה, איז דער אייבערשטער צוגעגרייט ער וועט עס צוריקגעבן צו ירושלים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, אתן במדבר ארז שיטה, איך וועל געבן אין מדבר ארז שיטה, ואין מדבר אלא ירושלים, מדבר מיינט מען ירושלים, אז דער אייבישטער זאגט אז אין ירושלים וועל איך צוריק געבן די שיטה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ציון מדבר היתה, ירושלים שממה, טייטשט זיך מדבר היתה ירושלים. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, כל הלומד תורה ואינו מלמדה, דער וואס ער אליין לערנט תורה און ער טוט נישט לערנען די תורה צו אנדערע, דומה איז גלייך להדס במדבר, ס'דא א הדס וואס ער שמעקט, מענטשן קענען פון אים הנאה האבן, אבער ער איז אין מדבר, ס'נישט דא ווער זאל פון אים הנאה האבן. איכא דאמרי אנדערע זאגן כל הלומד תורה ומלמדה דער וועלכער לערנט תורה און ער טוט עס לערנען צו אנדערע במקום שאין תלמידי חכמים, ס'איז נישטא תלמידי חכמים זאלן לערנען די תורה צו אנדערע, טוט ער דאס לערנען צו אנדערע דומה להדס במדבר איז גלייך ווי א הדס אין מדבר דחביב, ער איז געליבט. אויך דער מענטש איז אין א מדבר, ס'איז נישט דא קיין תלמידי חכמים, און דאס וואס ער קען לערנען מיט אנדערע טוט ער לערנען. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, אוי להם לעובדי כוכבים, וויי איז צו די גויים, שאין להם תקנה, זיי קענען נישט פארריכטן דאס וואס זיי האבן קאליע געמאכט, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק, תחת הנחושת, אויפן ארט פון די קופער וואס מען האט צוגענומען פון ירושלים, אביא זהב, וועל איך ברענגען גאלד, תחת הברזל אויפן ארט פון אייזן, אביא כסף וועל איך ברענגען זילבער, ותחת העצים אויפן ארט פון האלץ, נחושת, קופער, ותחת האבנים אויפן ארט פון שטיינער, ברזל, אייזן. אבער תחת רבי עקיבא וחבריו וואס זיי האבן אומגעברענגט רבי עקיבא'ן מיט זיינע חברים, מאי מביאין, וואס קענען זיי ברענגען באצאלן פאר דעם מארד? ועליהם הוא אומר, אויף זיי זאגט א פסוק, ונקיתי דמם, וועט זיין ריין מיט די בלוט, לא נקיתי, קען איך נישט ווערן ריין פון דעם וואס זיי האבן אומגעברענגט די אידישע בלוט, אין דער משנה האמער געלערנט, מאין היו משיאין משואות, פון וועלכע בערגער האט מען געמאכט די פייער, וכו', ומבית בלתין, מאי בית בלתין, וועלכע ארט ווערט אנגערופן בית בלתין, אמר. רב האט רב געזאגט זו בירם דאס מיינט מען בירם ס'איז א שטאט אין ארץ ישראל מאי גולה שטייט ווייטער אז פון דעם לעצטן האט ער מוליך ומביא מעלה מוריד ביי דעם בית בלתין.

תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כל אחד ואחד נוטל אבוקה בידו, יעדער איינער האט גענומען א פאקל ביי זיך אין האנט, ועולה לראש גגו, און ער איז ארויפגעגאנגען אויפן שפיץ פון דאך, און אויך די זעלבע זאך, מעלה, מוריד, און אזוי ווייטער, תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, אף אויך די בערגער חרים וכייר וגדר וחברותיה, אז די בערג איז האט מען אויך אויף זיי אנגעצינדן פייער. איכא דאמרי אנדערע זאגן, ביני וביני הוו קיימי, אז חרים און כייר און גדר איז געשטאנען צווישן די בערגער וואס זיי שטייען אין דער משנה. איכא דאמרי אנדערע זאגן להך גיסא דארץ ישראל הוו קיימי. ארץ ישראל איז געגאנגען צו בבל פון צוויי זייטן, און די בערגער זענען געווען פון א אנדער זייט. מר חשיב דהאי גיסא, אונזער משנה רעכנט אויס פון איין זייט, און מר חשיב דהאי גיסא אין דער ברייתא רבי שמעון בן אלעזר רעכנט אויס די בערגער פון א צווייטע זייט. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, בין כל אחת ואחת, צווישן איין בארג און דעם אנדערן בארג, שמונה פרסאות, איז געווען ווייט אכט פרסאות. פרעגט די גמרא. וויפיל בערגער איז דאס? פיר בערגער. כמה הוו להו וויפיל איז דאס? תלתין ותרתין נאר צוויי און דרײַסיק פרסאות. והאידנא טובא הוו, יעצט זעה איך דאך אז ס'איז אסאך ווייטער. די קשיא גייט נאר לויט דעם מאן דאמר וואס ער לערנט לויט די איכא דאמרי להך גיסא דארץ ישראל הוו קיימי אז ס'איז געשטאנען אן אנדער זייט. הייסט עס אין דער זייט איז געווען פיהר בערג נאר, פרעג איך, פיהר מאל אכט איז צוויי און דרייסיג. אבער לויט דעם וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ביני ביני הווה קיימא איז דאך דא מער ווי פיהר בערג, און אויב נאך מער, עס קען זיין אז חוץ דיע בערגער פון דער משנה און די בערגער פון דער ברייתא איז געווען נאך בערגער. נאר אויב מיר זאגן אין איין זייט איז נאר געווען די בערגער, פרעגן מיר דאס צוויי און דרייסיג והאידנא טובא הווה, יעצט זע איך די שטח איז דאך אסאך ווייטער, אמר אביי האט אביי גענטפערט, אסתתומי אסתתום להו דרכי, די וועגן זענען געווארן פארמאכט, דכתיב שטייט אין פסוק, לכן דעריבער הנני שך איך וועל פארמאכן. את דרכך דיין וועג בסירים מיט דערנער ממילא גייט מען יעצט דורך א קרימען וועג רב נחמן בר יצחק אמר רב נחמן בר יצחק זאגט מהכא פון דעם פסוק דכתיב שטייט אין פסוק נתיבותי מיינע וועגן עוה האט מען פארקרימט. רש"י, זאגט די משנה, חצר גדולה היתה בירושלים, אין ירושלים איז געווען א גרויסע חצר, א גרויסע יארד, ובית יעזק היתה נקראת, דער נאמען פון דעם חצר איז געווען בית יעזק, ולשם, און דארטן אין דעם חצר, כל העדים מתכנסים, די אלע עדות וואס זענען געקומען צו גיין אין שבת, זיי האבן מחלל שבת געווען צו קומען עדות זאגן אז זיי האבן געזען די לבנה, זענען דארט געקומען אריין אין דעם חצר ובית דין בודקין אותם שם, די בית דין האט זיי דארט בודק געווען, און סעודות גדולות עושים להם, מען האט געמאכט פאר די עדות גרויסע סעודות, בשביל שיהיו רגילים לבוא, זאלן זיין געוואוינט צו קומען. בראשונה, די ערשטע צייט, לא היו זזים משם כל היום, זענען זיי נישט אוועקגעגאנגען א גאנצע טאג פון דעם חצר, ווייל זיי זענען דאך ארויסגעגאנגען חוץ לתחום, און דער דין איז, ווען איינער גייט ארויס אין שבת חוץ לתחום, האט ער נאר צו גיין אין זיינע ד' אמות, און דער גאנצער חצר וואס איז ארומגערינגלט ווערט גערעכנט ווי ד' אמות, התקין רבן גמליאל הזקן, האט רבן גמליאל הזקן געמאכט א תקנה שיהו מהלכין אלפיים אמה לכל רוח, אז זאלן קענען גיין אויף יעדע זייט צוויי טויזנט אמות, ולא אלו בלבד, נישט בלויז פאר דיע עדות פון קידוש החודש האט ער געמאכט דיע תקנה, אלא אויך אויף א חכמה, חכמה הבאה לילד, א פרוי וואס זי קומט העלפן געבוירן א קינד, והבא להציל מן הדליקה, איינער קומט חוץ לתחום ראטעווען פון א פייער, א פייער טאר מען דאך שבת נישט פארלעשן, מען טאר נישט ראטעווען פון פייער, נאר מען רעדט אין אזא פאל וואס ס'איז פיקוח נפש, ומן הגייס, פון באנדעס וואס איז באפאלן, מן הנהר, פון א טייך וואס איז פלוצלינג געווארן גרויס און טוט פארפלייצן, מן המפולת, א שטארקע ווינט וואס טוט איין מאכן איינווארפן די מויערן, קומט מען פון דיע ראטעווען, איז כאטש זיי זענען ארויסגעגאנגען חוץ לתחום, און אז מען גייט ארויס חוץ לתחום האט מען דאך נאר רעכט צו גיין ד' אמות, דאך האט מען מתקן געווען אז הרי אלו כאנשי העיר, זיי האבן די רעכט ווי די איינוואוינער פון דער שטאט, ויש להם אלפיים לכל רוח, און זיי קענען גיין יעדע זייט פון שטאט צוויי טויזנט אמות. רש"י, חצר גדולה היתה בירושלים כו', כל העדים מתכנסים ביום השבת אין שבת שחיללוהו וואס זיי האבן מחלל געווען לבוא ולהעיד, צו קומען עדות זאגן אויף די לבנה, האבן זיי זיך דארט צוזאמען געקליבן אין די ערשטע צייט, לא היו זזים משם, זענען זיי פון דארט נישט אוועק געגאנגען, לפי שיצאו חוץ לתחום, ווייל די עדות זענען ארויס געגאנגען אויסער דעם תחום, אויסער די אלפיים אמה, והיוצא חוץ לתחום, און דער וואס ער גייט ארויס אויסער דעם תחום, אין לו אלא ד' אמות. האט נישט קיין רעכט צו גיין נאר ד' אמות. מן הנהר, ער קומט ראטעווען פון א טייך, שהוא גדל פתאום, דער טייך איז געווארן מיטאמאל גרויס, ושוטף את בני העיר, ער טוט פארפלייצן די מענטשן פון שטאט, ואת הילדים, און די קינדער, איז מעג מען דאך קומען ראטעווען, ס'איז דאך פיקוח נפש, איז די ערשטע צייט האבן זיי געהאט רעכט צו גיין, נאר אין די ד' אמות, נאכדעם ווען זיי האבן שוין זייערס אפגעטון געראטעוועט, נאכער האט מען געמאכט א תקנה אז זיי האבן רעכט צו גיין אין יעדן זייט פון שטאט צוויי טויזנט אמות. גמרא, איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, ווי אזוי איז געווארן געלערנט אין דער משנה

יעזק איז פון זעלבן לשון דכתיב ווי שטייט אין פסוק ויעזקהו, מען האט ארומגערינגלט ארום און ארום ווי א רינג, ויסקלהו, און מען האט ארויסגענומען פון דארטן די שטיינער. או דילמא אדער בית יזק תנן, ס'איז געווארן געלערנט אן א עיין, לישנא דצערא,

און דער חצר האט געהייסן בית יזק, ס'איז די ארט פון קייטן, ווייל די עדות קענען פון דארטן ניט ארויסגיין. אמר אביי, האט אביי געזאגט, תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין. האבן מיר געלערנט אין דער זעלבער משנה, סעודות גדולות היו עושים להם שם, מען האט פאר די עדות דארטן אין דעם חצר געמאכט גרויסע סעודות, כדי שיהיו רגילים לבוא, זאלן זיין געוואוינט צו קומען, זע איך דאך אז זיי האבן דארטן נישט געהאט קיין צער, קען איך דאך עס נישט אנרופן א חצר פון צער, מען האט דאך געמאכט גרויסע סעודות, זאגט די גמרא, פון דעם איז נישט קיין ראיה, דילמא קען זיין תרתי הוו עבדי בהו, ביידע זאכן האט מען זיי געמאכט, פון איין זייט האט מען זיי טאקע געמאכט גרויסע סעודות, אבער פון דאס זאלן זיי זאלן וועלן קומען, אבער פון צווייטן זייט ווייל אין די ערשטע צייט האבן זיי דאך נישט געקאנט אוועקגיין פון דעם חצר א גאנצן טאג, האט מען גערופן דעם חצר בית יזק, די ארט וואו זיי זענען צוגעבינדן, ווייל זיי האבן נישט קיין רעכט פון דארט ארויסצוגיין. רשי, ויעזקהו.

על שם שאסורים זענען צוגעבינדן כאילו בזיקים, ווי זיי וואלטן געוועזן אין קייטן, שאין זזים משם כל היום, זיי טארן נישט א גאנצן טאג אוועקגיין פון דעם חצר. סעודות גדולות, איך וויל זיך פושט זיין, ווייל עס שטייט אין דער משנה, מען האט געמאכט פאר זיי גרויסע סעודות, אלמא, פון דעם זע איך דאך, לא הוה להו צערא, זיי האבן נישט געהאט קיין צערא. זאגט אבער אויף דעם די גמרא, ס'איז נישט קיין ראיה. טאקע דער נאמען פון דעם איז געוועזן אפשר בית יזק, ווייל זיי זענען געווען צוגעבונדן, זיי האבן נישט געקאנט פון דארט אוועקגיין. אבער פון צווייטן זייט האט מען זיי געמאכט טאקע גרויסע סעודות כדי מ'זאל וועלן דארטן קומען. ארויך אויף ווער עס זאגט, די גמרא פרעגט דא אין אנפאנג קמץ מה הגולל מר' יוסף זיע פון פרדיסא, פארוואס זאגט. ברוך השם, מסכת ראש השנה, דף כ"ג עמוד ב', די צווייטע משנה, זאגט די משנה, כיצד בודקין את העדים, ווי אזוי איז מען בודק די עדות וואס ס'קומען עדות זאגן אז זיי האבן געזען די מולד פון די לבנה, זוג שבא ראשון, די פאר וואס ס'קומט פריער בודקין אותו ראשון, און די זוג איז מען פריער בודק, ומכניסין את הגדול שבהם, מען ברענגט נישט אריין ביידע עדות צוזאמען, מען ברענגט נאר אריין. דעם עלטערן פון זיי, ואומרים לו, מען זאגט צו אים, אמור זאג, כיצד ראית את הלבנה, ווי אזוי האסטו געזען די לבנה, לפני החמה, פאר די זון, או לאחר החמה, אדער די לבנה געווען נאך די זון. רש"י איז עס מסביר. לצפונה, די לבנה איז געווען צפון זייט פון דער זון, או לדרומה, אדער דרום זייט פון דער זון. כמה היה גבוה, לויט דיין אויסקוק, ווי הויעך איז געווען די לבנה פון דער ערד? ולאין היה נוטה. די ראשי הפגימה צו וועלכע זייט האבן זיך געבויגן? וכמה היה רחב, ווי ברייט מיינסטו איז געוועזן די לבנה? אם אמר לפני החמה. אויב ער זאגט אז די פגימה, די זייט וואס די לבנה זעהט זיך נישט, איז געווען פאר דער זון, לא אמר כלום, האט ער גארנישט ניט געזאגט, ווייל דאס קאן דאך ניט זיין, ווייל וועלכע זייט איז פגום, די זייט וואס איז נישט קעגן דער זון, די לבנה האט נישט קיין ליכטיגקייט פון זיך אליין, די ליכטיגקייט פון די לבנה איז וואס די זון טוט אפשיינען אויף די לבנה, טא אויף וועלכע זייט טוט עס אפשיינען? אויף דער זייט וואס איז אנטקעגן די זון, אז ער זאגט אז די פגימה, די פינסטערע טייל פון די לבנה, איז געווען פאר די זון, לא אמר כלום. ואחר כך היו מכניסים את השני, נאכדעם האט מען אריינגעברענגט דעם צווייטן עדות, ובודקין אותו, מען האט אים בודק געווען. אם נמצאו דבריהם מכוונים, אויב ביידע עדות האבן געזאגט די זעלבע זאך, עדותן קיימת, איז די עדות א ריכטיגע עדות. ושאר כל הזוגות, די אלע אנדערע זוגות, דארף איך דאך שוין נישט האבן צו זייער עדות, ווייל איך האב דאך שוין מקבל געווען איין זוג. דאך שואלין אותן פרעגט מען זיי ראשי דברים, אפאר זאכן פרעגט מען זיי, לא שהיו צריכים להם, ניט ווייל מען האט געדארפן האבן זייער עדות, אלא נאר כדי שלא יצאו בפחי נפש, כדי זאלן נישט ארויסגיין מיט עגמת נפש, מיר זענען געקומען עדות זאגן, און מען האט אונז נישט געדארפן, מען האט אונז גארנישט ניט געפרעגט, בשביל שיהיו שיהיו רגילים לבוא, כדי זאלן זיין איינגעוואוינט נאכאמאל צו קומען. רש"י, כיצד בודקין את העדים כולי לפני החמה? החמה די זון הולכת לעולם גייט שטענדיג ממזרח לדרום, פון מזרח צו דרום, און מדרום למערב, און ממערב לצפון, שנאמר ווי שטייט אין קהלת, הולך אל דרום, די זון גייט פון מזרח צו דרום. וסובב אל צפון, און זי רינגלט ארום צפון, והלבנה, די לבנה, אינה נראית ביום שלושים לעולם, ווערט נישט געזען דעם דרייסיגסטן טאג, אלא סמוך לשקיעת החמה, נאר פארנאכט איידער די זון גייט אונטער, שמתוך שהיא דקה וקטנה, ווייל די לבנה איז זייער קליין, אינה נראית ווערט די לבנה נישט געזען בעוד שהחמה בגבורתה, דעמאלט ווען די זון טוט גוט שיינען. מדלא קתני, אז ס'שטייט נישט אין דער משנה אז מען פרעגט די עדות למזרחה או למערבה, צי מ'האט געזעהן די לבנה מזרח זייט פון דער זון צו מערב זייט פון דער זון, שמע מינה איז פון דעם א ראיה אין נראית להם בדרום אז די לבנה ווערט נישט געזעהן אויף דרום זייט. ווייל אויב די לבנה מיט דער זון ביידע זענען אויף דרום, פאסט זיך צו זאגן וועלכעס איז מזרח און וועלכעס איז מערב, צו די לבנה איז מזרח זייט פון דער זון צו מערב זייט פון דער זון. וקא סלקא דעתך, מיר האבן יעצט געלערנט שהיו שואלים את העד, מען האט געפרעגט די עדות, אם ראוה מהלכת לפני החמה, צו זיי האבן געזען די לבנה גייט פאר דער זון, או מאחוריה, אדער נאך דער זון, דאס הייסט לצפונה של חמה ראיתם אותה, איר האט געזען די לבנה צפון זייט פון דער זון, דאס הייסט ביידע זענען אויף מערב, צו האט איר געזען די לבנה צפון זייט פון דער זון, דאס הייסט לפני החמה, או לדרומה של חמה, אבער די לבנה איז געוועזן דרום זייט פון דער זון, דאס הייסט אז די לבנה איז געווען נאך דער זון. ובגמרא פריך, פרעגט די גמרא, לפני החמה, אז מיר זאגן די לבנה, האט מען געזען פאר דער זון, מיינט מען דאך מען האט עס געזען אויף מערב זייט, פאר דער זון, היינו, הייסט דאך עס אז עס איז געוועזן צפון זייט, פאר דער זון. שהרי אינו יכול לבדוק ולשאול, איך קען דאך נישט פרעגן. איך זאל בודק זיין אם לדרומה, צו די לבנה איז דרום זייט או לצפונה, אלא נאר דאס קען איך פרעגן בזמן אין דער צייט ששניהם החמה והלבנה במערב, אויב ביידע זענען מערב וויל איך וויסן צו די לבנה איז צפון זייט צו מערב זייט, שאם הם בדרום, אויב די זון און די לבנה זענען ביידע דרום, אינו יכול להיות עס קען דאך נישט זיין די לבנה לא לצפונה ולא לדרומה, נישט צפון זייט פון דער זון נישט דרום זייט פון דער זון, אלא אויב ביידע זענען אויף דרום זייט פאסט זיך צו פרעגן או למזרחה צי די לבנה איז מזרח זייט פון דער זון או למערבה אדער אויף מערב זייט פון דער זון. וכששניהן במערב, און אויב איך פרעג לצפונה לדרומה הייסט עס ביידע זענען מערב זייט, אם לפני החמה היא דאס איז דאך זה לצפונה, צפון זייט, שהרי לצד הצפון הן מהלכין, זיי גייען דאך צו דער זייט פון צפון ביי נאכט פאר א נאכט, ואם לאחריה, און אויב מען פרעגט אויב מען זעט לאחריה, הרי זה לצד דרום, איז דאך די לבנה דרום זייט פון די זון, דעריבער פרעגט די גמרא, אז וואס פרעגט מען צוויי מאל, לפני החמה או לאחר החמה או לצפונה או לדרומה, לפני החמה איז דאס איז לצפונה, לאחר החמה איז לדרומה. כמה היה גבוה מן הארץ, ווי הויעך איז די לבנה געווען פון דער ערד, לפי ראות עיניכם, לויט ווי איר זעט, און אויב זיי זאגן זיי ווייסן נישט, איז עס נישט קיין עדות, ווייל די עדות וואס זיי דארפן עדות זאגן אויף א עדות, דארפן דאך זיין אזעלכע איך קען זיך אויף זיי שטיצן, אבער אזעלכע וואס זיי האבן זאכן זיי ווייסן נישט קלאר, אפשר האבן זיי געזען גאר א וואלקן און זיי מיינען עס איז די לבנה. לאין היה נוטה ראשי הפגימה, די עקן פון די פגימה, לאיזה צד נוטה, צו וועלכע זייט האט זיך עס געבויגן, לצד צפון, אויף צפון זייט כזה, מיר נעמען אן אויבן איז מזרח, אונטן איז מערב, רעכטס דרום, איז דער פארעם איז די פגימה צו צפון, או לצד דרום, אדער צו דרום זייט כזה, ווי די ה אם אמר לפני החמה לא אמר כלום, מפרש בגמרא, די גמרא מפרש פארוואס לא אמר כלום, פרעגט די גמרא, היינו לפני החמה היינו לצפונה, לפני החמה לצפונה איז דאך איין זאך, ווי רשי האט געזאגט אין די משנה, היינו לאחר החמה היינו לדרומה, לאחר החמה לדרומה איז דאך איין זאך.

און אויף דעם זאגט שפעטער די משנה, אם אמר לפני החמה, אויב ער זאגט די פגימה איז געווען צו דער זון, לא אמר כלום, האט ער גארנישט ניט געזאגט, וויילע די זון זעט קיינמאל נישט די פגימה פון דער לבנה. דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, מה דכסיב וואס שטייט אין פסוק המשל די געוועלטיגן ופחד די מורא עמו מיט אים, עושה שלום במרומיו, דער אייבערשטער מאכט שלום אין הימל, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה, די זון האט נישט געזען די זייט פון דער לבנה וואס זעט זיך נישט, ולא פגימתה של קשת, און פון א קשת, א רעגן בויגן, האט די זון קיינמאל נישט געזען די פגימה. פגימתה של לבנה, וואס ווייזט די פגימה אז די לבנה האט נישט קיין אייגענע ליכטיגקייט, דחלשה דעתה, ס'וועט זיין חלישת הדעת פון די לבנה, ווייל זי איז דאך דער גורם געווען וואס ס'האט נישט קיין אייגענע ליכטיגקייט. פגימתה של קשת. די זון זעהט נישט די פגימה פון קשת. דער סדר איז דאך ווען איינער שיסט מיט א קשת מיט א פייל בויגן איז צו זיין זייט האלט ער די פגימה און די האלבע רעדל דאס איז ווייט פון אים. דלא לימרו עובדי חמה זאל נישט זאגן די מענטשן וואס זיי דינען די זון גירי קא משדיא אז די זון ווארפט פיילן, מלחמה האלטן מיט די וואס לייקענען אין דעם, ווייל דער וועלכער טוט שיסן מיט א קשת, איז די פגימה פון קשת איז לצד פניו. רשי.